א גוטן חשובע צוהערערס, דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות פון פת עכום. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ו' במקום שנהגו היתר בפת של פלטר, די פלעצער ווי מען פירט זיך צו עסן ברויט פון א גוי'אישע בעקעריי, אפילו הוא נילוש בביעים, אפילו מען קאכט, מען קנעט עס איין מיט אייער און מען מישט אריין אייער אין די טייג פון די ברויט, או שביעים טוחים על פניו, אדער מען שמירט אן אייער אויף דעם ברויט, מותר מעג מען עסן די פת של פלטר אין די פלעצער וואו מען עסט פת של פלטר. אבל אינפאנדע. שאפאה עובד כוכבים, אבער אינפאנדע וואס א גוי האט געבאקן אסור לאכול מהפת שלו מעג מען נישט עסן פון די ברויט פון די אינפאנדע. וואס אינפאנדע איז אזא קוגל וואס מען מאכט פון ברויט און מען לייגט אין דעם אריין א שטיקל פיש אדער פעטנס פון א פיש אדער פון א פלייש וואס דעם מעג מען נישט עסן ווייל דאס ווייל די אינעווייניגסטע די פיש די פלייש וואס ליגט אינעווייניג דאס איז געהעריג בישולי עובד כוכבים וואס מען מעג לכולי עלמא נישט עסן הגה זאגט די הייליגע רמ"א ויש אוסרים ס'איז אבער דא וואס אסר'ן יא בפת שביעים טוחים על פניו. ברויט וואס מען שמירט אן מיט אייער, מפני שהם בעין, וויבאלד למעשה די אייער וואס מען שמירט אן אויף די ברויט בלייבט בעין, ואינם בטלים לגבי פת, און די ברויט ווערט נישט בטל לגבי די ברויט, די אייער ווערט נישט בטל לגבי די ברויט. דווקא אייער וואס איך מיש אריין אין די ברויט, דאס ווערט בטל לגבי די ברויט, און אויב מען פירט זיך צו עסן פת של פלטר, מעג מען דאס עסן. מה שאין כן אויב איך שמיר עס אן, דאס ווערט נישט בטל, און דאס מעג מען נישט עסן אויב ס'איז אנגעשמירט מיט אייער, האלטן די יש אוסרים אין דער רמ"א אז מען מעג עס נישט עסן אפילו די פלעצער וואו מען פירט זיך צו עסן פת של פלטר. ויש בהם משום בישולי עובד כוכבים, עס איז דא די איסור פון בישולי עובד כוכבים וואס מען מעג נישט לכולי עלמא, וואס איז נישט דא קיין היתר. וכן נוהגין זאגט די רמ"א, אזוי פירט מען זיך ווי די יש אוסרים, אז אויב ס'איז אנגעשמירט מיט אייער, מעג מען מעג מען לכולי עלמא מעג מען עס נישט עסן, מען מעג עס נישט עסן אפילו ס'איז א פת של פלטר, אפילו די פלעצער וואס מען פירט זיך צו עסן פת של פלטר. זאגט די הייליגע רמ"א ווייטער, ואותן נילוש, און די געקנעטאכץ שקורין קיכלעך וואס מען רופט אן קיכלעך, או מיני מתיקה שקורין לעיקעך, אדער די זיסע די זיסע עסן וואס מען רופט אן לעיקעך, הם בכלל פת גייט אריין אין פת, און ס'האט א דין, ובמקום שנוהגים היתר בפת של עובד כוכבים די פלעצער ווי מען פירט זיך צו עסן פת של עובד כוכבים, גם הם מותרים מעג מען אויך עסן קיכלעך מיט לעיקעך, זאגט די ש"ך דווקא אז ס'איז בלילתן עבה און ס'האט א תואר לחם. דווקא אז ס'זעהט אויס ווי ברויט און ס'איז בלילתן עבה דאס הייסט צו זאגן אז ס'איז א דיקע טייג בשעת מ'באקט עס אפ איז די טייג דיק דעמאלטס זאג איך אז ס'האט א דין אזוי ווי קיכלעך אזאלכע מיני קיכלעך אדער אזאלכע מיני לעקעך וואס האט א דיקע א דיקע טייג און ס'זעהט אויס ווי ברויט דיע מעג מען

וואס מען באקט עס אויף אייזענעס ומושחין הברזל בשעת אפייה בחלב בחלב או חזיר און מען שמירט אן די אייזענעס בשעת מען באקט עס מיט חלב אדער חזיר באותן יש ליזהר ולאסרן וכן המנהג דיע אזאלעכע מינע קיכלעך דארף מען מעג מען נישט עסן וויבאלד כ'האב מורא אז מען האט עס אנגעשמירט מיט חלב אדער חזיר די אייזענעס און אזוי טאקע די מנהג אז מען עסט נישט די מינע קיכלעך. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, און מען זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.